האָט זי דערקענט אים, און דאָס רױטע ליכט פֿון צימער האָט איר דערמאָנט אַן איר שאַנד, און זי האָט זיך געפֿילט פֿון דער צװײטער זײַט. קאַפּיטל אַכט. אײנזאַמקײט בײַ מעלניק ענד קאָמפּאַני האָט זיך אַרומגעדרײט אַן אַלטער מאַן, װאָס די מענטשן האָבן אים גערופֿן אױס געװױנהײט, האַלב אין ערנסט, האַלב אין שפּאַס, דער אָנקל. דער אַלטער מאַן פֿלעגט ס'רובֿ פֿאַרברענגען אין דער הייך אין שאַפּ צווישן די אַרבעטער. ער פֿלעגט זיך אַוועקזעצן צווישן די לאַנדסלײַט און ליב געהאַט צו פֿאַרברענגען מיט זיי, פֿאַרציילנדיק מעשׂות פֿון דער אַלטער היים פֿון קוזמין. אָפֿט מאָל פֿלעגט דער אַלטער מאַן אַזוי אַרום באַלעמוטשען די אַרבעטער, און אַז עס פֿלעגט זיך באַווײַזן אין שאַפּ דער פֿאָרמאַן, דער שוועסטערקינד מאַנעס, וואס סעם האט אים ארויפגענומען צו זיך אין די ביזנעס, פלעגט ער צוגיין צום אנקל און אים קלאפן אויף די פלייצעס, קאמאן אנקל! און אז דער אנקל פלעגט ניט הערן, איז מאנעס געגאנגען ארויפרופן דעם באס, סעמ'ן. און ווי אמאל האט דער אנקל אראפגענומען מיט גוטע רייד זיין פאטער פון די שניידערס, אזוי האט איצט סעם געמאכט מיטן אנקל. סעם'ס ערנסט פנים האט אנגענומען א ליבליכע מינע, און ער האט מיט ווייכקייט אנגערירט דעם אנקל'ס ארעם און געזאגט צו אים, גוטמוטיג, אר יו נאט עשעימד אנקל? קאם אן! דער אנקל האט זיך טאקע פארשעמט און איז אראפגעגאנגען מיט סעמען אין געוועלב און נישט געזאגט אים קיין בייז ווארט. ער האט זיך נאך אפאר מינוט ארומגעדרייט אין געוועלב אין אפיס און פלעגט מאכן אפאר וויצן מיט די מענטשן, עס איז אים אבער לאנגווייליג געווארן, האט ער זיך אויפגעהויבן און איז אריבערגעגאנגען אין שענק וואס איז געווען אנטקעגן איבער דער קראם פון מעלניק ענד קאמפאני. פלעגט מען דאס פלינק זאגן סעמען אז דער אנקל איז אין שענק, האט זיך סעם פארשעמט וואס זיין אנקל זיצט אין סעלון, האט ער אריבערגעשיקט דעם שוועסטערקינד מאנעס אז ער זאל אים ארויסנעמען, און סעם האט שוין געזאגט צו אים מיט אן ערנסטן פנים דעם גוטן שמייכעלע, אר יו נאט עשעימד אנקל? קאם אן! און ער האט גענומען א יונגל פון קראם אז ער זאל דעם אנקל ברענגען אהיים. איינמאל איז ער אריינגעגאנגען אין א סאלון ערגעץ וואו דאונטאון אין א גאליציאנער קווארטאל וואו עס קומען אריין בעקערס און קצבים. אין דעם סאלון האט מען אים אויפגענומען ווי אן אלטן באקאנטן. נאר אז דער אלטער האט זיך געהאט אנגעשיכורט, האט ער אנגעהויבן צו רעדן ניט קיין אנשטענדיגע רייד און געפלאפלט עפעס וועגן קינדער וואס ער האט געהאט מיט דעם ווייבל פון סאלון און געפאדערט זיינע קינדער צוריק. דער מאן פון דעם ווייבל האט אים גוט אויסגערעדט אז עס פאסט ניט פאר אזא אן אלטן מאן צו רעדן אזעלכע אומשטענדיקע רייד, אז פאר אן אלטן פאסט זיך גיכער אין בית מדרש צו זיצן און תהילים זאגן, נישט אין סאלון זיך ארומצווואלגערן. און אויפגעעפנט די טיר און אים געהייסן גיין. אמאל האט זיך געמאכט אז דער אנקל האט פארבלאנדזשעט אויף א בית עולם מיט א לוויה פון א לאנדסמאן. דער נאמען פון בית עולם איז אים פארגעקומען באקאנט, און ער האט זיך דערמאנט אז ער האט דאס דא וועמען א גאנצן נאנטן. ער איז אריין אין אפיס און געפרעגט זיך אויף זיין ווייב וואס ליגט שוין דא באגראבן אן אכצן צוואנציג יאר. מען האט נאכגעקוקט אין די ביכער, מען האט מיטגעשיקט מיט אים א שמש. צווישן די ריין געהאלטענע ציכטיגע באפלאנצטע קברים איז געשטאנען א פארלאזטע מצבה, און זכרונות פון פריערדיגע יארן זענען אויפגעשטאנען אין זיין קאפ. לעבן דעם קבר איז געווען ארומגעצאמט א פלאץ אויף אן אנדער קבר וואס איז נישט געווען פארנומען, דאס איז געווען די קרקע וואס ער האט אנגעגרייט פאר זיך לעבן זיין פארשטארבענער פרוי, און מיטאמאל איז אים קלאר געווארן, אין יענעם קבר איז געלעגן זיין לעבן, זיין יוגנט, ער האט עס געזען, און לעבן דעם לעבן איז געלעגן זיין קבר און געווארט אויף אים. ער האט זיך געיאגט, געהאנדלט, געקויפט ליבע, אונטערטעניק געמאכט לעבנס אונטער זיין ווילן, און דא איז ער אין דער שטיל געלעגן אין א קבר און געווארט אויף אים. און אים האט זיך אויסגעדוכט אז ער פארשטייט שוין פארוואס זיין לעבן וואס ער האט געבויט איז איינגעבראכן. ער האט געבויט אויף אן אפענעם קבר, און עס האט ניט לאנג געדויערט און ער האט פארנומען דעם אפענעם קבר וואס איז געשטאנען די גאנצע צייט און געווארט אין זיין פארגעסענעם לעבן. סוף פון בוך אנקל מאזעס פון שלום אש, סוף פון קאסעט.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי.